היינט גייען מיר רעדן א זייער אינטערעסאנטע זאך, און א זאך וואס א מענטש קען נוצן זייער אסאך אין זיין לעבן. ר' אביגדור רעדט פון א מענטש וואס קומט שפעט צום דאווענען. די גאנצע עולם דאווענט שוין, מען האלט שוין, ווי האלט מען שוין? ניין ביים דאווענען, מען האלט שוין מען זאגט שוין קרבנות, מען האט שוין געזאגט קדיש, מען האט שוין געזאגט ברוך שאמר הודי אדער הודי ברוך שאמר דער עולם קומט אן, און ער קומט זיך אריין און שפאצירט זיך אריין גוד מארנינג דא בין איך יעצט קום איך דאווענען. וואס קען א מענטש טון צו מאכן זיכער אז ער קומט אויף צייט צום דאווענען?

זייער גוט, כל הכבוד. זייער גוט, ס'איז שפעציעלע זאכן, מען קומט גלייך אויף צייט, מען קומט גלייך אויף צייט, ווי אזוי, וואס קען א מענטש, א מענטש איז אייביג שפעט, וואס קען ער טון צו זיין אויף צייט? אבער ס'ארבעט מיט אסאך אסאך זאכן זאכן, א מענטש האט א שוועריגקייט, די זאך טרעף איך זייער זייער שווער ביי מיך, וואס עס זאל נאר זיין. די זאך יענקי נישט יעצט ווי'ל טאק טו יו אין א מינוט ווארט די זאך איז א זייער שווערע זאך ווי אזוי קען א מענטש מאכן זיכער אז ער האט א שווערע זאך און ער ארבעט אויף דעם זאגט ער א זייער א זייער גוטע טריק ווייסט וואס א מענטש זאל מאכן ער זאל מאכן א נדר ער זאל מאכן א נדר, ס'איז דא, מ'מאכט, ניין, א נדר איז נישט קיין סתם אזא זאך, ניין, א נדר איז בכלל נישט סתם אזא זאך, א מענטש וואס מאכט א נדר און איז עובר, איז א זייער געפערליכע זאך, סאו א מענטש מאכט א נדר מוז ער עס האלטן, וואס מאכט ער זיין נדר? ער מאכט זיין נדר, טאמער איך גיי קומען שפעט צום דאווענען, נאר די ערשטע מאל, גיי איך געבן פופציג פונט פאר צדקה. אסאך געלט, אמת אסאך געלט, אינדערפרי גייט ער אויפשטיין און די אלארם קלאק קלינגט, טוטוטוטוטוטוטוטוט, זאל איך אויפשטיין? זאל איך נישט? ניין בעסער יא, ניין, הייבט זיך אן א גאנצע מלחמה, גייט ער געדענקען רבי לעבן, גייסט קומען שפעט צום דאווענען? ווייסט וואס עס גייט דיך קאסטן? פיפטי פאונדס! וואס מיינסטו, גייט ער אויפשטיין?

פערדן טאג פופטן יעדן טאג גייט ער אויפשטיין אינדערפרי און די פופציג שטונד די פופציג פונט שטייט אים פאר די נאז און זאגט זאל ער אויפשטיין זאל ער נישט אויפשטיין און מיט די צייט ווערט א מענטש אזוי צוגעוואוינט און ס'איז אים בכלל בכלל מער נישט קיין קיין נסיון, ס'איז בכלל נישט קיין שווערע זאך מער, ווייל די באדי ווערט אזוי צוגעוואוינט, און מען שטייט אויף אן א אלארם קלאק, און אזוי קומט מען אויף צייט, אבער ס'איז מיט יעדע זאך, א מענטש האט א שווערע זאך, א שווערע נסיון, א זאך וואס דאס איז א שווערע זאך, יענקי מאכט א גוטע טריק, ער זאגט די נעקסטע מאל איך גיי מאכן דאס, גיי איך אוועקגעבן מיין פלאץ נעבן טאטי פאר שבת, אדער גיי איך אוועקגעבן די נעקסטע נאש פאר. יענעם, אדער גיי איך, וואטעווער דו ווילסט, יא, א זאך וואס איז אביסל שווער, און אזוי ווען עס קומט צו דעם, זאל איך עס טוען? אבער דעמאלטס מוז איך אוועק געבן מיין פלאץ פאר שבת ביינאכט צו זיצן מיט מיין טאטע, נע, עס לוינט זיך נישט. דעמאלטס, יא, אבער לאמיר צוגיין צום נישט קומען לעיט צום דאווענען, זאגט הרב אביגדור, זאלסטו וויסן, זאלסטו וויסן, די ערשטע זאך וואס מען דארף טון,

אסאך מתמידים גייען פארלוירן אויפן וועג צום בעט, וואס מיינט דאס? אז אסאך מענטשן וואס באמת וואלט ער געווען א מתמיד, באמת וואלט ער גוט געלערנט, באמת האט ער א גוטן קאפ און וואלט זייער גוט געלערנט אין חדר אבער ער גייט צו שפעט שלאפן און ער ווערט פארלוירן, ווייל נעקסטן טאג שטייט ער אויף, אה איך בין טויט מיד, איך האב נישט קיין כח, איך האב נישט קיין נערוון צו לערנען,

חזן יענקי איז אזוי ווי זיין זיידע חזן לובעלסקי איז דער גרויסער חזן לובעלסקי
אבער דאס איז די עיקר מען דארף זיין אויף צייט יענקי לאמיר ענדיגען שפעטער מיר גייען רעדן וועגן חדר מען דארף זיין אויף צייט אין חדר.
רבי יענקל יעצט גייט מען געזונטערהייט שלאפן ווייל מארגן אינדערפרי איז נאך א טאג און ווען מען שטייט אויף דארף מען אויפשטיין מיט פרישע כוחות מיט געשמאקע כוחות און אז מען גייט שפעט שלאפן וואס געשעהט? מען דארף זיך ארויס רייסן אינדערפרי פון בעט.